בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף מ ג, ביי בנו דף מ ג עמוד א' פופצן שורות פון אויבן סוף שורה, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, ביי כהנים ביי טומאת כהנים, די פסוק זאגט לא יטמא בעל בעמיו להחלו, אז א מאן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר זיין פרוי להחלו, איז להחלו איז א לשון חלל, און ממילא זאגט די תנא קמא דא אין די ברייתא אז מ'דרשנ'ט פון דעם עד שעה שימות. פשט אז די כהן טאר זיך נישט מטמא זיין צו א מת נאר נאכדעם וואס די מת איז טויט, אבער פארדעם וואס די מת איז טויט למשל א גוסס לכאורה, האלט די תנא קמא אז די כהן מעג זיך דרייען ארום א גוסס, און אזוי ווי מען האט שוין געזעהן א גזירה שווה פון כהנים צו נזירים אז ביי א נזיר איז אויך די זעלבע דין, רבי אומר, רבי זאגט אן אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק ביי נזיר, לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם, איז פון במותם דרשנ'ט רבי במותם יטמא עד שימות, אויך לכאורה די זעלבע סארט דרשה. פרעגט די גמרא מאי בינייהו וואס איז די מחלוקת תנא קמא און רבי, אמר רבי יוחנן, ענטפערט רבי יוחנן, משמעות דורשין איכא בינייהו פשט ס'איז טאקע נישט דא למעשה א נפקא מינה צווישן די תנא קמא און רבי, ביידע האלטן די זעלבע זאך, ביידע האלטן אז א כהן און א נזיר מעגן זיך דרייען לעבן א גוסס, נאר תנא קמא האלט אז מען לערנט עס ארויס פון להחלו, און רבי האלט מען לערנט עס ארויס פון במותם, אזוי זאגט ר' יוחנן. ריש לקיש אמר, ריש לקיש האלט ס'איז יא דא א נפקא מינה למעשה צווישן תנא קמא און רבי. גוסס איכא בינייהו, טאקע ביי א גוסס איז דא א נפקא מינה אז וואס? אז למאן דאמר מלהחלו אפילו גוסס, פשט ריש לקיש האלט אז לויט די תנא קמא וואס תנא קמא לערנט עס ארויס פון להחלו, להחלו האט מען געשמועסט א לשון חלל איז א גוסס וואס האלט ביים שטארבן, היות וואס ער גייט דאך שטארבן הייסט אויך א חלל, און ממילא האלט די תנא קמא אז א נזיר און א כהן טארן זיך נישט דרייען לעבן א גוסס, אבער למאן דאמר במותם, לויט רבי עד שימות אין גוסס לא, לויט רבי מעג מען זיך יא דרייען לעבן א גוסס ווייל מ'לערנט עס ארויס פון במותם, במותם מיינט נאר נאכן שטארבן פארן שטארבן נישט, און ממילא נישט דא קיין שום פראבלעם זיך צו דרייען לעבן א גוסס, פרעגט די גמרא יעצט לויט ריש לקיש, ולמאן דאמר מלהחלו הא כתיב במותם, וואס איז די תנא קמא טוהן מיט במותם? ענטפערט די גמרא, מיבעי ליה לכדרבי, ער נוצט עס אויף א צווייטע דרשה, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא רבי אומר, במותם אינו מטמא, אבל מטמא בנגעתם ובזיבתם, פשט, צו א מת טאר זיך טאקע א נזיר נישט מטמא זיין און א כהן נישט מטמא זיין, אבער צו א מצורע און צו א זב מעגן זיי זיך יא מטמא זיין, און ווי תוס' דף מ ח שמועסט אויס, אז די עיקר חידוש איז מצורע, ווייל מ'ווייסט דאך א כלל מצורע חשוב כמת, ממילא וואלט געווען א הוה אמינא אז א נזיר און א כהן טארן נישט צורירן א מצורע, דאס לערנט מען ארויס פון במותם אז ס'איז נישט אזוי, פרעגט די גמרא יעצט ולמאן דאמר במותם הא מיבעי ליה להאי סברא, רבי וואס רבי נוצט די במותם אויף אונזער דרשה אז צו א גוסס מעג מען זיך מטמא זיין פשט מ'מעג זיך דרייען לעבן א גוסס, איז פון ווי לערנט רבי ארויס אז מ'מעג צורירן א מצורע און א זב, ענטפערט די גמרא ער לערנט ארויס ביידע פון במותם, אם כן לימא קרא במות? מאי במותם שמעת מינה תרתי. פשט ס'וואלט געקענט שטיין במות, אז שטייט במותם, קען מען ביידע זאכן ארויסלערנען פון דעם. פרעגט יעצט די גמרא ולמאן דאמר במותם? לויט רבי הא כתיב להחלו, וואס וועט רבי טוהן מיט די להחלו? ענטפערט די גמרא להחלו להכי הוא דאתא, ער נוצט אויף א צווייטע דרשה, די דרשה וואס מ'האט שוין געזעהן, במי שאינו מחולל, יצא זה שמחולל ועומד, אז א כהן וואס איז שוין טמא מעג זיך מטמא זיין צו אן אנדערע מת די מלקות איז נאר די ערשטע מאל די צווייטע מאל נישט און מען האט געזען פריערדיגע בלאט א מחלוקת צו ס'איז דווקא ווען ער האלט א מת צו אפילו ווען ער האט אפגעלאזט די מת האט מען געזען פריערדיגע בלאט די גאנצע סוגיא על כל פנים פרעגט יעצט די גמרא ולמאן דאמר מלהחלו הא מיבעי ליה להאי סברא פון ווי וועט דער תנא קמא דאס ארויס לערנען ער נוצט דאך די להחלו אויף אן אנדערע דרשה ענטפערט די גמרא ער לערנט ביידע ארויס פון להחלו אם כן לימא קרא להחל מאי להחלו, ס'וואלט געקענט שטיין להחל, אז שטייט איבריגע וא"ו להחלו שמעת מינה תרתי, קען מען ביידע ארויסנעמען פון דעם. קומט אויס למעשה, ווי ריש לקיש האט דא געזאגט, איז דא א מחלוקת תנא קמא און רבי, צו א כהן און א נזיר מעגן זיך דרייען לעבן א גוסס צו נישט. מיתיבי, פרעגט די גמרא א קשיא אויף די תנא קמא פון א משנה. שטייט אין א משנה און די משנה זאגט אין אהלות, אדם אינו מטמא אלא עד שתצא נפשו, אז א מת איז נאר מטמא נאכדעם וואס ס'איז א מת, נאר נאכדעם וואס די נפש איז ארויס, נאר נאכדעם וואס מ'איז געשטארבן. ואפילו מגוייד ואפילו גוסס, אפילו איינער וואס איז מגוייד, פשט די גוף איז צושניטן אינגאנצן, אדער איינער איז א גוסס, איז נאך אלץ נישט דא קיין טומאה נאר נאכן שטארבן. פרעגט די גמרא, ולמאן דאמר מלהחלו, הא קתני דאינו מטמא, לויט די תנא קמא, וואס תנא קמא האלט אז א כהן און א נזיר טארן זיך אפילו נישט דרייען לעבן א גוסס, אונז האמער דא קלאר א משנה אז ווילאנג מען נישט געשטארבן איז מען נישט מטמא, און וואס איז די פראבלעם אז א כהן זאל זיך דרייען לעבן א גוסס אז א נזיר זאל זיך דרייען לעבן א גוסס? ענטפערט די גמרא, לענין טמויי עד דנפקא נפשיה, לענין אתחולי הא איתחיל, פשט, אוודאי איז א מענטש נישט מטמא נאר נאכדעם וואס ער שטארבט, פארן שטארבן א גוסס איז נישט מטמא, אבער פון דעסטוועגן האלט די תנא קמא, ס'דא א לאו א באזונדערע איסור להחלו, אז מען טאר זיך נישט דרייען לעבן א גוסס, מען טאר נישט זיין אין איין אוהל מיט א גוסס, מען טאר נישט צורירן א גוסס, אבער דאס האט נישט קיין שייכות, אוודאי ווערט מען נישט טמא פון דעם, טמא ווערט מען נאר נאכדעם וואס דער גוסס שטארבט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חיסדא אמר רב, האט רב חיסדא נאכגעזאגט א מימרא פון רב, נקטע ראשו של אביו, אינו מטמא לו, פשט אונז ווייסט מען דאך א כלל אז א כהן מעג זיך מטמא זיין צו זיינע ז' קרובים, צו זיין טאטע, צו זיין מאמע, צו זיין ברודער, צו זיין שוועסטער וואס האט נאך נישט חתונה געהאט, צו זיין זון, צו זיין טאכטער און צו זיין ווייב, איז פון דעסט וועגן זאגט רב, זאגט רב חיסדא בשם רב, אז וואס איז טאמער זיין טאטענס קאפ איז אפגעהאקט געווארן, טאר ער זיך נישט מטמא זיין צו זיין טאטן, פארוואס, מאי טעמא, אמר קרא לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר, מען לערנט עס ארויס פון לאביו, לאביו איז טייטש ווי לאנג דער טאטע איז גאנץ, טאמער דער טאטע איז צושניטן, ס'איז נישט קיין גאנצע גוף, אפילו אויב עס איז דא ביידע חלקים דא, ס'איז נישט גאנץ, טאר זיך דער כהן נישט מטמא זיין צום טאטן. אזוי האט רב חיסדא נאכגעזאגט בשם רב. זאגט די גמרא, אמר ליה רב המנונא, האט רב המנונא געפרעגט פון רב חיסדא, אלא מעתה, אויב אזוי, און ווי תוס' מסביר, ס'איז נישט ממש א קשיא, ער האט נאר געוואלט פארשטיין, תוס' מוטשעט זיך טאקע וועלכע חלק האט ער זיך געמוטשעט דא, אבער על כל פנים, פרעגט ר' המנונא צו ר' חיסדא אויב אזוי קאזיל בפקתא דערבות ופסקוה גנבי לרישיה, איינער וואס גייט און שפאצירט מיט זיין טאטן אין אזא בקעה אנגעפילט מיט ערבות אין אזא פעלד וואס איז אנגעפילט מיט ערבות קיינער דרייט זיך נישט דארט און ס'קומט א גנב און האקט אפ דעם טאטנס קאפ איז הכא נמי דלא ליטמא ליה טאר זיך די זון נישט מטמא זיין צו זיין טאטן ווייל די קאפ איז אפגעהאקט ווער דען זאל באגראבן דא דעם טאטן? אמר ליה ענפערט ר' חיסדא מת מצוה קאמרת, השתא יש לומר באחריני מיחייב, באביו לא כל שכן, זאגט רב חיסדא וואס איז די שאלה דא? א מענטש דרייט זיך אינדרויסן און איינער האקט אפ דעם טאטנס קאפ, איז דאך דער טאטע א מת מצוה נישט דא א צווייטער זאל אים באגראבן, אוודאי קען דער זון יעצט גיין באגראבן דעם טאטן מדין מת מצוה. איך, זאגט רב חיסדא, איך רעד פון א פשוטע ציור, נישט אינדרויסן אין א פעלד ווי קיינער דרייט זיך נישט, איך רעד נארמאל אין שטאט ווי ס'דא אנדערע מענטשן, דארט וואס דער טאטע הייסט נישט קיין מת מצוה, דארט טאר א זון נישט באגראבן דעם טאטן, א זון טאר זיך נישט מטמא זיין פארן טאטן טאמער די גוף איז נישט גאנץ. פרעגט די גמרא אבער, והאי מת מצוה הוא? דאס הייסט דען א מת מצוה? והתניא האמיר געלערנט אין א ברייתא, איזהו מת מצוה, וואס איז דאס א מת מצוה זאגט די ברייתא וואס א כהן מעג זיך מטמא זיין, כל שאין לו קוברין, א מענטש וואס האט נישט איינער זאל אים באגראבן דאס איז א מת מצוה, אבער זאגט די ברייתא, קורא ואחרים עונין אותו, א מענטש וואס בחייו טאמער ער רופט זיינע קרובים קומט מען צו אים, פשט א מענטש וואס האט קרובים, אין זה מת מצוה, הייסט אינגאנצן נישט קיין מת מצוה, און א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר אים, זיינע קרובים זאלן שוין מטפל זיין אין זיינע קבורה. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, והא אית ליה ברא, דער מענטש איז געגאנגען אין פעלד און איינער האט אפגעהאקט זיין קאפ, ער האט דאך א זון, דער זון שטייט דאך לעבן אים, איז הייסט ער נישט א מת מצוה ווייל ער האט קינדער, איז זאל דער זון גיין און טרעפן איינער זאל באגראבן דעם טאטן, טאמער א זון טאר זיך נישט מטמא זיין צו א האלבער טאטע, צו א צעשניטענער טאטע, איז וואס איז די היתר דא, וואס עפעס הייסט דאס א מת מצוה? ענטפערט די גמרא ניין, כיוון דקאזיל באורחא, כמי שאין לו קוברין דמי, א מענטש וואס גייט אונטערוועגנס איז כאילו ער האט נישט קיין קוברים פשט דער זון וועט זיך אויך מוטשען צו טרעפן דא איינער זאל באגראבן זיין טאטן און ממילא דא הייסט דער טאטע א מת מצוה דערפאר מעג דער זון באגראבן דעם טאטן אבער אין הכי נמי אין א אנדערע ציור אין א ציור וואס איז דא אנדערע זאלן באגראבן אוודאי טאר דער זון זיך נישט מטמא זיין פארן טאטן ווייל דער טאטע איז צושניטן אזוי ווי מען האט געזען מען לערנט עס ארויס פון לאביו. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב חיסדא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אויף דעם וואס שטייט אין פסוק ביי א כהן אז א כהן מעג זיך מטמא זיין צו די זיבן קרובים, זאגט דאך די פסוק ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא, אז א כהן האט א שוועסטער וואס האט נאכנישט חתונה געהאט איז לה יטמא, יעצט די לה יטמא איז איבעריג, איז דרש'נט די ברייתא לה הוא מיטמא ואינו מיטמא לאבריה, ער מעג זיך מטמא זיין

פארן שוועסטער, אבער נישט פאר איינע פון אירע אברים, פשט טאמער מ'האט אפגעהאקט איינע פון אירע אברים, טאר ער זיך נישט מטמא זיין פארן אבר, נאר פארן שוועסטער אליין. לפי, שאינו מטמא לאבר מן החי של אביו, די ברייתא לייגט נאך צו, תוס' מוטשעט זיך אביסל מיט דעם שטיקל, וואו וואו קומט עס אריין דא און פון וואו מ'לערנט עס ארויס, אבער די ברייתא לייגט צו, אז אונז ווייס מיר דאך א כלל, אז אפילו פאר א אבר פון א טאטע, טאר מען זיך נישט מטמא זיין, איז כל שכן נישט פונעם שוועסטער. יעצט פון וואו ווייסט מען טאקע אז מען טאר זיך נישט מטמא זיין פאר א אבר פונעם טאטן? איז תוס' זאגט אפשר לערנט מען עס ארויס פון דעם וואס שטייט לאביו, אבער על כל פנים, אבל אבער לייגט די ברייתא צו דא א שטיקל, אפילו טאקע מען האט יעצט געזען אז מען מעג זיך מטמא זיין פארן שוועסטער, אבער נישט פאר איינע פון אירע אברים, איז פונדעסטוועגן, אבל מחזיר הוא על עצם כשעורה. פשט אזוי, וואס איז טאמער א כהן האט זיך מטמא געווען לאמיר זאגן פאר זיין טאטן, ער איז געגאנגען ער האט באגראבן זיין טאטן ער האט געמעגט זיך פון די ז' קרובים, אבער ס'האט געפעלט פונעם טאטן א פינגער צו וואס צו א האנט צו וואס, און יעצט האט מען געטראפן דעם האנט, וויל ער יעצט גיין באגראבן דעם האנט, זאגט די ברייתא, ער מעג דאס טון, פשט ביי א ביין איז די שיעור וואס איז מטמא א שעורה, זאגט די ברייתא, דער כהן מעג זיך מטמא זיין יעצט פאר דעם ביין, פאר דעם האנט, פאר דעם פינגער, וואס זאל נאר נישט זיין, פארוואס, ווייל נאכדעם וואס ער האט זיך שוין מטמא געווען באופן המותר, נאכדעם וואס ער איז שוין טמא, מעג ער זיך יעצט נאכאמאל מטמא זיין פארן אבר, פשט איז אוודאי ער מעג זיך נישט נאכאמאל מטמא זיין, מען רעדט דאך אז ער איז נאך טמא, ער מעג יעצט באגראבן דעם אבר, אבער לכתחילה זיך גיין מטמא זיין פאר א אבר, דאס טאר מען נישט. על כל פנים פירט די גמרא אויס די קשיא, מאי מחזיר הוא על העצם כשעורה, לאו למימרא, דאי מיחסר פורתא? פשט, אז מען זעט דא אין די ברייתא אז די כהן האט געמעגט באגראבן זיין טאטן אן דעם האנט און אן דעם פינגער, זעט מען דאך דא אז א כהן מעג באגראבן א טאטן און זעלבע זאך אלע אנדערע ז' קרובים, אפילו זיי זענען נישט גאנץ. איז א קשיא אויף רב חסדא אמר רב, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, לא, ההיא רבי יהודה היא, דאס גייט כשיטת רבי יהודה, פשט ס'דא א מחלוקת רבי יהודה און די חכמים, רב חסדא אמר רב פסק'נט ווי די חכמים, באלד וועט מען זעהן וואו דא אזא חכמים, אבער ער פסק'נט ווי די חכמים, טאקע לויט די חכמים איז נישט דא אזא זאך א כהן זאל זיך מטמא זיין פאר די ז' קרובים טאמער זיי זענען נישט גאנץ, מה שאין כן די ברייתא גייט כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט אז מען מעג זיך מטמא זיין פאר איינעם פון די ז' קרובים אפילו זיי זענען נישט גאנץ, און אזוי ווי מען האט געזען נאכדעם וואס מען האט זיך שוין מטמא געווען באופן המותר מעג מען זיך שוין אויך מטמא זיין פאר די אברים, מען מעג שוין אויך צורירן די אברים, ברענגט די גמרא טאקע דער רבי יהודה וואס האלט אזוי, דתניא רבי יהודה אומר לה מטמא ואינו מטמא לאבריה אז מען טאר זיך נישט מטמא זיין פאר די אברים פון א שוועסטער, און די זעלבע זאך שאינו מטמא לאבר מן החי של אביו פון א טאטע אויך נישט, מען האט פריער געזען תוס' מוטשעט זיך ווי מען לערנט עס ארויס, אבל מטמא הוא לאבר מן המת של אביו, פשט ווייטער די זעלבע נקודה, אז נאכדעם וואס מען האט זיך מטמא געווען באופן המותר, מעג מען שוין אויך צורירן די אברים און זיי באגראבן. יעצט דרך אגב, איידער מען גייט ווייטער, דארף מען פארשטיין, ווי. טיילט זיך אפ די זאך, ס'טייטש וואס הייסט אן אבר און וואס הייסט א גוף, ווייל א מענטש נעמט למשל א מת און ער צעשניידט עס אויף צוויי, איז וואס ביידע הייסן יעצט די גוף אליין און די כהן מעג זיך מטמא זיין? אדער אפשר איינס הייסט א אבר, צו א אבר האט מען געשמועסט א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין נאר טאמער ער האט זיך שוין מטמא געווען למת, איז וואס הייסט די מת און וואס הייסט אן אייווער? איז מ'עט שוין זעהן אז ס'דא פיר כללים וואס טאמער איינע פון די פיר כללים זענען נתקיים געווארן הייסט דאס די גוף פון די מענטש און די כהן מעג זיך מטמא זיין, וועלכע פיר כללים איז איינס איז די גלגולת, פשט טאמער ס'איז דא די קאפ פון די מענטש, דאס הייסט ווי די גוף אליין, און די כהן מעג זיך מטמא זיין פאר דעם. די צווייטע איז די שדרה, די שדרה איז די ביין פון די רוקן, טאמער דאס איז גאנץ, איז מעג זיך די כהן מטמא זיין פאר דעם. די דריטע איז רוב בנין, פשט טאמער ס'איז דא רוב בנין פונעם מענטש מעג זיך די כהן אויך מטמא זיין, וואס איז דאס רוב בנין? דאס איז אדער די צוויי ביינער העכער די קני מיט איין ביין אונטער די קני, אדער צוויי ביינער אונטער די קני מיט איין ביין העכער די קני, דאס איז רוב בנין, אדער רוב מנין, רוב מנין איז טייטש ס'דא רמ"ח ביינער אין א מענטש, איז טאמער ס'דא רוב פון דעם הונדערט פֿינף און צוואַנציק ביינער, מעג זיך די כהן אויך מטמא זיין פאר דעם, אבער פאר אלע אנדערע טאמער ס'איז נישט דא די כללים, הייסט עס נישט די מת אליין, ס'הייסט אברים, און די כהן וועט זיך נישט טארן מטמא זיין פאר דעם, נאר טאמער ער האט זיך שוין מטמא געווען ב מיט א אופן המותר, על כל פנים לויט רבי יהודה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא פרעגט יעצט נאך א קשיא אויף רב חיסדא אמר רב פון א ברייתא, פרעגט די גמרא, והא תני רב כהנא ברבי אליעזר בן יעקב, רב כהנא האט געלערנט א ברייתא פון רבי אליעזר בן יעקב שטייט אין די ברייתא, לה מטמא ואינו מטמא לאברים, א כהן מעג זיך מטמא זיין פאר זיין שוועסטער אבער נישט פאר אירע אברים, און ממילא טאר ער זיך נישט מטמא זיין פרט לכזית מן המת און כזית נצל און מלא תרווד רקב, פשט, טאמער עס איז דא א כזית מן המת וואס דאס איז מטמא, דאס הייסט נישט די שוועסטער אליין, דאס הייסט אן אבר, א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין לכזית מן המת פון זיין שוועסטער, אדער א כזית נצל, נצל דאס איז נאך די גוף הייבט אן שימלען, קומט ארויס אזא נאסע סארט שימל איז אויכעט א כזית פון דעם איז מטמא, אבער ס'הייסט נישט די גוף פון די מענטש ממילא די כהן טאר זיך אויף דעם נישט מטמא זיין. שפעטער איז דא נאך איינס מלא תרווד רקב, רקב דאס איז ווען ס'איז אינגאנצן פארשימלט ס'ווערט ממש ווי ערד, דארט איז די שיעור מלא תרווד אז א גאנצע לעפל פון דעם איז שוין מטמא, אבער א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין טאמער ער האט מלא תרווד רקב פון זיין שוועסטער, זאגט אבער די ברייתא, יכול לא יטמא לשדרה ולגלגולת ולרוב בנינה און לרוב מנינה, וואלט איך געמיינט

מעג זיך דער כהן אויך מטמא זיין. יכול זאגט די ברייתא וואלט איך געמיינט לא יטמא לשדרה ולגלגולת ורוב בנינה רוב מנינה של אחרים, פשט כ'וואלט געמיינט אז די היתר איז נאר ביי א שוועסטער, אבער ביי אלע אנדערע קרובים איז נישט דא די היתר, איז אויף דעם זאגט די ברייתא ניין ס'נישט קיין גוטע חשבון, ווייל אמרת מה אחותו מיוחדת, וואס איז די שפעציעלקייט פונעם שוועסטער, פשט פארוואס זאל די שוועסטער יא און אנדערע נישט,

זעט מען דא קלאר אין נאך א ברייתא אז א כהן מעג זיך מטמא זיין צו א קרוב אפילו עס איז נישט דא דא די גאנצע גוף, און ווי אזוי זאגט רב חיסדא אמר רב אז טאמער מען האט אפגעהאקט דעם טאטענס קאפ טאר מען זיך מער נישט מטמא זיין פארן טאטען, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, ההיא נמי רבי יהודה היא דאס איז ווייטער כשיטת רבי יהודה, ורב דאמר כי האי תנא, און רב האלט ווי די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יהודה, ווי איז דא אזא חכמים דתניא אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא מעשה שמת אביו של רבי יצחק בגינזק ס'איז א מעשה אז די טאטע פון רבי יצחק איז געשטארבן אינעם שטאט גינזק ובאו והודיעו לאחר שלש שנים און רבי יצחק איז נאר געוואויר געווארן נאך דריי יאר ובא ושאל את רב שיע בן אלישע וארבעה זקנים שעמו און ער איז געגאנגען פרעגן רב שיע בן אלישע און נאך פיר זקנים ער האט געוואלט אויפגראבן דעם טאטן און רוקן דעם קבר צו א צווייטע פלאץ נענטער צו קברי אבותיו, וואס מען פלעג אזוי טון אמאליגע צייטן, האט ער דאס געוואלט טון, ואמרו, האבן זיי אים געזאגט ניין ער טאר נישט, ווייל שטייט אין פסוק לאביו, בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר, אז מען טאר נישט באגראבן איינעם פון די זיבן קרובים מען טאר זיך נישט מטמא זיין צו איינעם פון די זיבן קרובים טאמער זענען נישט גאנץ, און רבי יצחק איז געווען א כהן, און ממילא האבן זיי אים גע'פסק'נט אז ער טאר זיך נישט מטמא זיין, זעהן מיר אז ס'איז דא דא א חכמים, וואס דאס איז רב שיע בן אלישע מיט די פיר זקנים זענען געווען מיט אים, וואס האלטן אז מ'טאר זיך נישט מטמא זיין פאר די זיבן קרובים טאמער זיי זענען נישט אינגאנצן גאנץ.